מיטוואך אחרי, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וואו פון די מילוי פונעם אות וואו פונעם שם בן קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה וכפר על הקודש, אהרן הכהן זאל פארצייען אויף די הייליגטום דאס איז די קדשי קדשים מטומאות בני ישראל פון די טומאות פון אידישע קינדער, ומפשעיהם און פון זייערע זינד וואס זיי טוען במזיד, רעדט מען אבער נאר פון טומאת מקדש וקדשיו, לכל חטאותם, אויב דאס איז געטון געווארן בשוגג, וכן יעשה און אזוי זאל ער אויכעט טון לאוהל מועד, ווען ער האט געשפריצט אויף די פרוכת, האט ער מכפר געווען אויף אלע טומאת מקדש וקדשיו פונעם אוהל מועד. השוכן אתם בתוך טומאותם, פארוואס האט מען געדארפט האבן א כפרה אויף דעם, ווייל דער אייבערשטער מאכט דאך רוען די שכינה צווישן די אידן אפילו ווען זיי זענען טמא, אבער ס'איז א געוואלדיגע צער פאר די שכינה אז מען קומט דארט אריין טמא'נערהייט, פאר דעם האט מען געדארפט אויף דעם מכפר זיין. זאגט רש י מטומאות בני ישראל, על הנכנסין למקדש בטומאה ולא נודע להם בסוף, זענען בכלל נישט געוואר געווארן צום סוף, אויב מען ווערט געוואר דארף מען דאך אליין ברענגען א קרבן, שנאמר לכל חטאתם,

וכן יעשה לאוהל מועד, כשם שהזה משניהם, פון די ביידע בלוטן, פון די דם הפר און פון די דם השעיר, בפנים, אינעווייניג, צווישן די שטאנגען פונעם ארון, אחת למעלה ושבע למטה, איז כך מזה על הפרוכת מבחוץ אויכעט משניהם, פון יעדע באזונדער, אחת למעלה ושבע למטה. השוכן אתם בתוך טומאותם, אף על פי שהם טמאים, שכינה ביניהם, אפילו די אידן זענען טמא, און אפילו זיי קומען אריין בטומאה, איז די שכינה אויך צווישן זיי. זאגט דער תרגום, ויכפר על קודשא מסואבת בני ישראל וממרדיהון לכל חטאיהון וכן יעביד למשכן זימנא דשרי עמהון בגו סואבתהון. זאגט דער פסוק וכל אדם, און א יעדער מענטש לא יהיה זאל נישט זיין באוהל מועד אין דעם אוהל מועד בבואו ווען אהרן קומט לכפר בקודש צו פארצייען אין דעם הייליגקייט אינעם קדשי קדשים עד צאתו ביז ווען ער גייט ארויס, ווי ס'שטייט אין חזל אז וכל אדם מיינט אפילו די מלאכים האבן אויך זיך נישט געפונען דארטן אין די צייט, און אפילו דער כהן אליין איז אויכעט נישט געווען בשעת מעשה קיין מענטש, ער איז נתעלה געווארן צו א העכערע מדריגה אז ער זאל בכלל נישט ווערן אנגערופן אדם, און בפשטות זאגן די מפרשים אז דער וכל אדם גייט נישט ארויף אויף קיין זרים, אויף קיין ישראלים, זיי טארן דאך קיינמאל נישט אריין גיין אין אוהל מועד, נאר אפילו כהנים טארן אויך זיך נישט דרייען דארטן ווען דער כהן גדול גייט אריין לפני ולפנים. וכפר און דער כהן גדול זאל פארצייען בעדו אויף זיך ובעד ביתו און אויף זיין הויזגעזינד, און דאס טוט ער מיט זיין פר החטאת ובעד כל קהל ישראל, און אויכעט אויף גאנץ כלל ישראל, און דאס טוט ער מיט די דם השעיר. זאגט די תרגום וכל אנש לא יהי במשכן זימנא במיעליה לכפרא בקודשא עד מפקיה, ויכפר עלוהי ועל אנש ביתיה ועל כל קהלא דישראל. זאגט דער פסוק ויצא, נאכדעם גייט ער ארויס, אל המזבח אשר לפני ה', דאס איז די מזבח הפנימי וואס געפינט זיך אינעם היכל פארן אייבערשטן, וכיפר עליו, און ער איז מכפר, ער פארצייט אויף דעם, וויאזוי פארצייט מען אויף דעם מזבח? ולקח ער זאל נעמען מדם הפר פון די בלוט פונעם פר החטאת, פון אהרן ומדם השעיר, און פון די בלוט פונעם שעיר וואס די אידן האבן געברענגט, און מען מישט עס אויס אינאיינעם, ונתן און ער זאל לייגן על קרנות המזבח אויף די ווינקלען פון דעם מזבח סביב ארום און ארום. זאגט רש"י, אל המזבח אשר לפני ה', זה מזבח הזהב, שהוא לפני ה' בהיכל, וואס דאס איז פאר'ן אייבערשטן אינעם היכל. ומה תלמוד לומר ויצא, ווערט דאך אבער שווער וואס הייסט ער זאל ארויסגיין, ער האט דאך שוין יעצט געשטאנען אינדרויסן, ער האט דאך שוין געהאט געשפריצט אויף די פרוכת, איז ער דאך געשטאנען שוין אינדרויסן פונעם קדשי קדשים. נו, זאגט רש"י לפי שהזה ההזאות על הפרוכת, ועמד מן המזבח ולפנים והזה, ער איז געשטאנען אין אריינציר פון די מזבח הזהב, און דארטן געשפריצט אויף די פרוכת, אבער ובמתנות המזבח הזקיקו לצאת מן המזבח לחוץ, דא האט ער שוין געדארפט ארויסגיין פון יענעם פלאץ, מען האט נישט אנגעהויבן לייגן די בלוט ביי יענעם זייט פון מערב, נאר ויתחיל מקרן מזרחית צפונית, מען האט געדארפט אנהייבן לייגן די בלוט אויף די ווינקל פון מזרח און צפון, האט ער דאך געדארפט ארויסגיין פון צווישן די מזבח און די פרוכת, פאר דעם שטייט א לשון יציאה. וכיפר עליו, ומהי כפרתו, דאס וואס עס שטייט ווייטער אין פסוק ולקח מדם הפר ומדם השעיר, און ס'מוז זיין מעורבין זה לתוך זה. פארוואס מוז עס זיין צאמגעמישט? ווייל ס'שטייט א פסוק אין סוף פרשת תצוה, וכיפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה, נאר איין מאל א יאר האט מען געשפריצט, האט מען געלייגט בלוט, אויף די ווינקלען פון די מזבח הפנימי. אויב זאל איך לייגן פון די דם הפר און פון די דם השעיר באזונדער, קומט דאך אויס אז ס'איז נישט נאר איין מאל א יאר, ס'איז צוויי מאל א יאר, האט מען עס געדארפט צאממישן און אזוי לייגן. ווערט דאך לכאורה שווער א שטיקל קשיא, וואס הייסט נאר איין מאל א יאר? אונז ווייסן מיר דאך אז די פרים הנשרפים און שעירים הנשרפים, די פר העלם דבר של ציבור און אזוי ווייטער, די חטאות הפנימיות האט מען דאך אויך געשפריצט די בלוט אינעווייניג אויף די מזבח הזהב.

זאגט דער פסוק והזה עליו מן הדם באצבעו, נאכדעם וואס ער האט געלייגט אויף די ווינקלען, זאל ער אויך שפריצן אויף די דאך פון די מזבח הפנימי מיט זיין פינגער שבע פעמים זיבן מאל, וטהרו און ער זאל אים רייניגן פון אלע פארגאנגענע טומאות וקדשו און ער זאל אים הייליגן אויפן צוקונפט מטומאות בני ישראל פון אלע טומאות פון די אידישע קינדער, זאגט דער רש"י והזה עליו מן הדם.

און די אוהל מועד, דאס הייסט ער האט געשפריצט אויף די פרוכת ואת המזבח און ער האט אויך געשפריצט שוין אויפן מזבח, נאכדעם והקריב את השעיר החי זאל ער דערנענטערן דעם לעבעדיגן שעיר וואס איז ארויפגעגאנגען אויף אים דעם גורל אז ער דארף גיין לעזאזל. זאגט תרגום, וישיצי מלכפרא על קודשא ועל משכן זמנא ועל מדבחא ויקריב ית צפירא חיא. זאגט דער פסוק וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי, אהרן הכהן האט אנגעלאנט ביידע הענט אויף דעם קאפ פון דעם לעבעדיגן ציג והתוודה עליו ער האט זיך מתוודה געווען אויף אים את כל עוונות בני ישראל אלע עבירות פון די אידן ואת כל פשעיהם לכל חטאותם אלע זייערע עבירות פון במזיד און פון שוגג ונתן אותם ער האט אזוי ווי ארויפגעלייגט די עבירות על ראש השעיר אויף דעם קאפ פון דעם שעיר אז עס איז אוועקגעגאנגען פון די אידן איז עס אזוי ווי כאילו ארויפגעגאנגען אויפן קאפ פון דעם ציג ושלח און ער האט עס פארשיקט ביד איש עתי, דורך א צוגעגרייטן מענטש, המדברה צו די מדבר אריין, און דארט האט מען געשיקט די עבירות פון די אידן אויף א פלאץ וואו מען וועט עס קיינמאל מער נישט טרעפן. זאגט רש"י איש עתי, המוכן לכך מיום אתמול, איינער וואס איז געווען צוגעגרייט דערצו פון נעכטן, איז לויט רש"י מיינט די ווארט עתי איינער וואס איז צוגעגרייט, און די מפרשים האבן דא נאך פשטים, זיי זאגן איינע פון די פשטים אז דער מענטש פלעגט גיין יעדע יאר, דער זעלבער מענטש וואס איז געווען באשטימט צו גיין יעדע יאר, און ווי דער רשב"ם זאגט אז ער האט זיך גוט אויסגעקענט מיט די וועגן פונעם מדבר, ממילא פאר דעם האט מען אים גענומען. דער חזקוני ברענגט א מדרש אז דער וואס פלעגט פירן דעם שעיר לעזאזל האט נישט איבערגעלעבט דאס יאר, איז פלעגט מען קוקן מיט די חכמת המזלות זען אויף וועלכן מענטש איז אפגעשריבן אז ער זאל נישט אויסלעבן דעם יאר, און אזא מין מענטש האט מען גענומען אז ער זאל פירן דעם סוער.

די רד"ק לערנט ונחלת בך א לשון נחלה וירושה, דער אייבערשטער זאגט ביז יעצט ביסטו געווען מיין ירושה, דו ביסט געווען מיין נחלה, אבער פון יעצט און ווייטער נעם איך אזוי ווי אוועק מיינע רעכטן פון דיר און דו ווערסט דיין אייגענע ירושה, דו ווערסט דיין אייגענע בעלעבאס. ער ברענגט נאך א פשט אז דאס איז א לשון פון פארשוועכט ווערן, דו וועסט פארשוועכט ווערן פאר די אויגן פון די פעלקער, וידעת און דעמאלט וועסטו וויסן כי אני ה' אז איך בין דער אייבערשטער, ביז יעצט ווען דו ביסט נאכנישט פארטריבן געווארן ווייסטו נאכנישט אז איך בין דער אייבערשטער, און דו מאכסט דיך נישט וויסנדיג פון די אלע נביאים וואס איך האב געשיקט אז זיי זאלן דיך ווארענען זיך אפצולאזן פון די אלע תועבות? דעמאלט ווען ס'וועט קומען די עונשים אויף דיר, דעמאלט וועסטו שוין וויסן אז איך בין דער אייבערשטער, וואס איך האב פארשפראכן אז ס'וועט קומען די אלע שטראפן, און אזוי זענען טאקע זיי אלע, אלעס איז אנגעקומען ווייל דער אייבערשטער וואס ער זאגט, דאס טוט ער. זאגט די תרגום, ואתקדש ביך לעיני עממיא ותידעין ארי אנא השם. דא ענדיגט זיך די הפטורה, גייט ער ווייטער מיט די קומענדיגע פסוקים, ויהי דבר ה' אלי לאמור, ס'איז געקומען נאך א דבר נבואה צו יחזקאל הנביא, זאגט די תרגום והוה פתגם נבואה מן קדם ה' עמי למימר, זאגט דער פסוק בן אדם דו מענטש, היו לי בית ישראל לסיג, די כלל ישראל איז געווארן ביי מיר ווי אפפאל, ווי שמוץ, וואס מען נעמט ארויס פון פארשידענע מעטאל און פון גאלד און פון זילבער, אמאל זענען זיי געווען ביי מיר גערעכנט ווי זילבער, אבער יעצט כולם זיי אלע, אזוי ווי נחושת, קופער, ובדיל און צין, וברזל און אייזן ועופרת און בליי, וואס מען לייגט אריין בתוך כור אין א קעסל און מען קאכט עס אויף און מען לייטערט עס אויס און ס'בלייבט איבער די שמוץ, אזוי ווי די שמוץ, זענען די אידן פארוואנדלט געווארן, סיגים כסף היו, זיי זענען געווארן ווי די אפפאל פון זילבער, אמאל זענען זיי געוועזן זילבער, ווען כ'האב זיי ארויסגענומען פון מצרים און כ'האב זיי אריינגעברענגט אין ארץ ישראל זענען זיי אלע געווען ערליך, אבער יעצט, און דאס גייט ארויף אויף די צייטן פון נאך גלות צדקיהו, ווען די אלע וואס זענען געבליבן אין ארץ ישראל, אין ירושלים זענען געוועזן רשעים, זאגט דער אייבערשטער, זיי זענען ממש נאר ווי די אפפאל פון די אלע מעטאל וואס מען האט עס אויסגערייניגט און ס'איז געבליבן נאר די שמוץ דערפון, אזוי זענען זיי גערעכנט יעצט ביי מיר. זאגט דער תרגום בר אדם, הוו קדמי בית ישראל לפסולא, כולהון כמא דמערבין נחש ובעיץ וברזל ואבר בגו כורא, לפסולת כספא הוו. זאגט דער פסוק לכן, וועגן דעם, כה אמר ה' אלוקים אזוי זאגט דער אייבערשטער, יען היות כלכם לסיגים, ווייל עטס זענטס אלע געווארן ביי מיר אזוי ווי אפפאל, אזוי ווי שמוץ, לכן הנני קובץ אתכם, איך וועל ענק איינזאמלען אל תוך ירושלים, ירושלים וועט זיין אזוי ווי די קעסל, און איך וועל ענק אלע אריינברענגען אהין, און דארטן וועט מען ענק אויסלייטערן מיט שווערע יסורים מיט עונשים, די גוים וועלן ענק באלאגערן פון אינדרויסן, און איך וועל ענק דערהיצן מיט מיין צארן, און עטס וועטס א סך מיטמאכן דארטן, ביז עטס וועטס ווערן אויסגעלייטערט, און עטס וועטס דארטן צעגיין, אזוי ווי די אלע כלי מתכות, זאגט די תרגום, בכן כדנן אמר ה' אלוקים, חלף דהויתון כולכון לפסולא, בכן הא אנא כניש יתכון לגו ירושלים. זאגט דער פסוק, קבוצת כסף, א פארזאמלונג פון זילבער ונחושת און קופער וברזל און אייזן ועופרת און בליי ובדיל און צין, אל תוך כור, צו א קעסל, לפחת עליו אש, צו בלאזן אויף אים א פייער, להנתיך, צו צעלאזן, כּן אקבוץ באַפּי ובחמתי, אַזױ װעל איך ענק צאַמזאַמלען מיט מײַן צאָרן והנחתּי, און איך װעל ענק אַרײַנלײגן אין ירושלים, נאָך אַ פּשט זאָגט דער רד"ק, והנחתּי איך װעל ענק פֿאַרלאָזן, איך װעל ענק איבערלאָזן אינגאַנצן, והתּכתּי אתכם און איך װעל ענק דאָרטן צעשמעלצן און צעלאָזן, מיט אַלע שװערע יסורים, ס'װעט זײַן, דער שׂונא װעט באַלײַגערן פֿון אינדרױסן, ס'װעט זײַן אַ הונגער און אַ מאָרד, און מ'װעט חלילה אױסשטאַרבן אין ירושלים.

שוט לסוס, אזוי ווי א פערד האט נישט קיין שכל מען קען אים נישט זאגן וואס צו טון, נאר מען דארף נעמען א ריטל און מען דארף אים שמייסן דערמיט, אדער ווי די גר"א לערנט פשט, שוט מיינט אז מען דארף אים ניטאמאל שמייסן, מען האלט עס אזוי העכער זיין קאפ, מען פאכעט דערמיט, און ער דערשרעקט זיך שוין און ער פאלגט אויס וואס מען וויל פון אים. מתג לחמור, אן אייזל איז נאך נארישער ווי א פערד, אים איז נישט גענוג צו האלטן דעם ריטל העכערן קאפ און פאכן דערמיט, און אים איז נישט גענוג ניטאמאל צו געבן א שמייס, נאר מען דארף נעמען א מתג, דאס איז א האלץ וואס האט אויף זיך א נאגל, און מען דארף אים שטעכן, און אזוי גייט ער אויף דעם וועג וואס מען וויל ער זאל גיין. ושבט לגו כסילים, אזוי איז דא א רוט וואס איז צוגעגרייט פאר די קערפער פון די נאראנים, די נאראנים האבן אויכעט נישט קיין שכל און ווען מען רעדט צו זיי פאלגן זיי נישט אויס, דערפאר דארף קומען אויף זיי עונשים און יסורים פון הימל זיי צו ארויפשטעלן אויפן ריכטיגן וועג.

אבער נאכדעם האבן זיי געזאגט פונקט ווי קהלת האט מען אלעס שיין פארענטפערט, ס'איז געווען דארט אויכעט פארשידענע סתירות אזוי קען מען דאס אויכעט פארענטפערן. לאמיר זען די צוויי פסוקים אל תען כסיל כאולתו, דו זאלסט נישט ענטפערן דעם נאר לויט זיין נארישקייט, פן תשוה לו גם אתה, טאמער וועסטו אויכעט ווערן אייניג מיט אים. מענטשן וועלן זען ווי דו טענה'סט דיך מיטן נאר און ביידע טענה'ן אויף הויעכע טענער, ס'איז א היציגע פארמעסט, מען וועט נישט וויסן וועלכער פון זיי איז דער נאר און וועלכער דער חכם. דער מצודות זאגט קיינער וועט נישט טראכטן אז ביידע זענען חכמים, ווייל די סדר פון חכמים איז נישט זיך צו טענה'ן מיט אזאלעכע היציגע טענער און מיט קריגערישע רייד, וועט מען טראכטן אדער איז איינער פון זיי א נאר און מען ווייסט נישט וועלכער, אדער זענען ביידע נאראנים. שטייט דאך דא אין פסוק אז מען זאל נישט ענטפערן דעם נאר אזוי ווי זיין נארישקייט. זאגט דער תרגום, לא תתל פתגמא לסכלא, איך שטיותיה דלא תדמי ליה אף אנת. זאגט דער פסוק ענה כסיל כאולתו ענטפער יא דעם נאר לויט זיין נארישקייט, פן יהיה חכם בעיניו אז דו וועסט אים נישט אפענטפערן וועט ער נאך מיינען אז ער איז גערעכט און ער וועט זיך האלטן פאר א קלוגער און ער וועט בלייבן מיט זיינע טענות מיינענדיג אז דאס איז דער אמת. איז די גמרא מסכת שבת פארענטפערט אז די ערשטע פסוק רעדט פון מילי דעלמא אז מען טענה'ט זיך סתם אויף וועלטליכע זאכן, זאלסטו אים נישט אויפקלערן, לאז אים גיין אין זיין נארישקייט, ס'וועט גארנישט פאסירן, טענה דיך נישט צוריק, ווייל מענטשן וועלן מיינען אז דו ביסט פונקט אזא נאר ווי אים. אבער, אויב ער קומט זיך טענה'ן אין דברי תורה, און ווי רש"י זאגט דא, ער קומט דיך איבעררעדן אז דו זאלסט דינען עבודה זרה, דעמאלטס טארסטו אים נישט לאזן מיט זיין טעות, פארקערט זאלסטו אים צוריקענטפערן, און אויפקלערן און אים ווייזן וואו ער איז זיך טועה, אזוי אז ער זאל נישט בלייבן גערעכט אין זיינע אויגן, מען דארף אים אפשיידן פון די עבירות. אנדערע מאכן דעם חילוק צו מען ענטפערט אים צוריק טאקע היציג, און דאס האט דער ערשטער פסוק געזאגט אז מען טאר נישט אזוי ענטפערן, אבער אויב מען ענטפערט צוריק מיט חכמה אויף א אופן וואס יעדער זעט איין ווער פון זיי צוויי איז דער חכם, מעג מען יא צוריק ענטפערן. זאגט דער תרגום, אלא מליל עם שטיא בחכימותך דלא נסבר בנפשיה דחכימא הוא. זאגט דער פסוק, מקצה רגלים, ער האקט אונטער פיס, חמס שותה, ער טרינקט כעס, שולח דברים ביד כסיל, דער וואס האט געשיקט ווערטער דורך א נאר, ער האט גענומען א נארישן שליח זאל גיין עפעס אויספירן א שליחות פאר אים גיין עפעס זאגן פאר א צווייטן, ער האט זיך געוואלט שפארן טריט, אבער דערווייל, אדער וועט ער אליין דארפן לויפן און זיך ממש ווי אונטערהאקן די פיס צו גיין מסביר זיין פאר יענעם וואס ער האט געוואלט ווייל דער נאר האט סתם פארדרייט דעם שליחות, און ס'קען זיין דער נאַר האָט גערעדט אַזעלכע נאַרישקייטן, אַז יענער האָט זיך גאָר אויפגערעגט אויף דעם משלח, וואָס שיקסטו מיר דאָ אַזאַ פאַרדרייטן מעלדונג מיט אַזאַ נאַרישן מענטש? קומט אויס, אַז דער מענטש האָט זיך געוואָלט שפּאָרן טריט, און דערווייל, אָדער וועט ער מוזן אַליין לויפן, אָדער וועט ער מוזן נאָכשיקן אַנדערע מענטשן, ער וועט אונטערהאַקן די פיס פון אַנדערע מענטשן, קלוגע לייט, וואָס זיי זאָלן גיין אויספירן דעם שליחות, אָדער זיי זאָלן גיין איבערבעטן דעם חבר אין זיין נאָמען, פאַרוואָס ער האָט געשיקט אַזאַ נאַרישן שליח. און חמס שותה מיינט, אַז ס'ווערט אַ גאַנצע קריגעריי צווישן די צוויי מענטשן. דער מענטש צו וועם מ'האט געשיקט די שליחות רעגט זיך אויף, אזא נארישע שליח שיקט ער מיר מיט אזא נארישן מעלדונג, ווייל יענער דער שליח האט דאך אזוי פארדרייט די ווערטער אז מען פארשטייט נישט וואס ער וויל. רעגט ער זיך אויף אויפן משלח, און נאכדעם שיקט ער אים צוריק א מין ענטפער וואס איז שלא מן הענין ווייל ער האט דאך נישט פארשטאנען וואס גייט דא פאר, רעגט זיך דער משלח אויף אויף דעם מענטש צו וועם ער האט געשיקט די שליחות, וואס ענטפערסטו מיר אפ מיט אזעלכע נארישע זאכן? קומט אויס אז מ'האט נאר א שאדן פון דעם וואס מ'באנוצט זיך מיט א נאר אלס א שליח.

די נאַראָנים האָבן בײַ זיך אַזאַ משל, װאָס זײ זאָגן, װען מע פֿרעגט זײ, פֿאַר װאָס ביסטו נישט עוסק אין חכמת התּורה? זאָגן זײ, דאָס איז צו דערהױבן פֿאַר מיר, ס'איז נישט געמאַכט געװאָרן פֿאַר מיר. און זײ באַניצן זיך מיט דעם משל פֿון דער ערשטער האַלב פּסוק, אַז פֿאַר אַ הינקעדיקן מענטש איז יעדער מענטש, װאָס װאָקט געהעריק, זענען זײַנע פֿיס העכער, װי דער הינקעדיקער מענטשס פֿיס. דער הינקעדיגער מענטש באטראכט אלע מענטשן ווי זייערע פיס זענען עפעס העכער ווי זיינע פיס, און אזוי איז אויכעט ביי די נאראנים, זיי באנוצן זיך מיט דעם און זיי זאגן אז עס איז נישט געמאכט פאר מיר. נאך א פשט אין דעם פסוק, פונקט ווי דער הינקעדיגער מענטש, זענען זיינע פיס נישט אייניג, נאר איין פיס גייט העכער ווי די אנדערע און פאר דעם הינקעט ער, אזוי איז ווען די נאראנים זאגן א משל אז די משל מיט די נמשל קומען זיך נישט צאם.

ווען איינער לייגט אריין א שטיין אין אזא מין כלי וויל ער נישט ס'זאל דארטן בלייבן, ער וויל ס'זאל פון דארטן אוועקפליען און גיין צום שונא. איז אזוי ווי די שטיין וואס מען וויקלט איין אין א מרגמה, כן נותן לכסיל כבוד, אזוי איז ווען איינער געבט אפ כבוד פאר א נאר, ס'בלייבט נישט ביי דעם, פאר פינף מינוט העט ער זיך האלטן מכובד און נאכדעם וועט ער עס אוועקווארפן, ער וועט ווייטער עוסק זיין אין זיינע נארישקייטן און ער וועט אינגאנצן פארשעמען דעם כבוד וואס מען האט אים צוגעטיילט. אדער ווי רשי ברענגט א פשט פון חזל אז כבוד גייט ארויף אויף תורה, טאמער איינער האט געלערנט תורה מיט א תלמיד שאינו הגון, ווערט עס גערעכנט ווי ער האט געווארפן א שטיין פאר די עבודה זרה מרקוליס, וואס די סדר צו דינען די עבודה זרה איז דורך דעם וואס מען ווארפט שטיינער דערצו. נאך א פשט איז דא דא מפרשים דא, כצרור אבן במרגמה מיינט פונקט ווי א מענטש וועט נישט נעמען א טייערע שטיין און אריינלייגן אין דעם שליידער, ער וועט נעמען ביליגע פשוטע שטיינער, ווייל א טייערע שטיין ווארפט מען נישט אוועק, אזוי איז אויכעט ווען מען זאל געבן חכמה פאר א כסיל, ווען דו ווילסט לערנען מיט איינעם חכמה, לערן עס נישט מיט קיין כסיל, דאס איז צו א טייערע זאך און מען געבט דאס נישט אוועק פאר דעם נאר. זאגט דער תרגום, היך נקצא דטסא בקילא, היכנא מאן דעבד יקרא לסכלא. זאגט די משנה אין מסכת בבא בתרא פרק ט', די משנה האבן מיר שוין געלערנט נעכטן אויכעט אין סוף מסכת כתובות, מי שמת, א מענטש וואס איז געשטארבן, והניח בנים ובנות, ער האט איבערגעלאזט זין און טעכטער, בזמן שהנכסים מרובים, ער האט איבערגעלאזט אסאך פארמעגנס, וואס אונז האבן נעכטן אויסגעשמועסט צוויי פשטים, די באטענירא דא ברענגט נאר אראפ איין פשט ווייל אזוי בלייבט להלכה אין די גמרא, אז נכסים מרובים מיינט ס'איז דא גענוג דא אז מען זאל אויסהאלטן פון דעם סיי די זין און סיי די טעכטער ווילאנג די טעכטער ווערן בוגרות, איז די הלכה הבנים יירשו והבנות יזונו, די זין באקומען די גאנצע פארמעגן בירושה און זיי דארפן שפייזן די טעכטער. אויב ס'איז אבער דא נאר נכסים מועטים, ווייניג פארמעגן, ס'איז נישט דא גענוג אויסצוהאלטן די זין און טעכטער ביז די טעכטער ווערן ערוואקסן, הבנות יזונו, די טעכטער ווערן געשפייזט פון די פארמעגנס, והבנים ישאלו על הפתחים, די זין דארפן גיין נאך געלט, קלאפן אויף די טירן פאר זייער שפייז. אדמון אומר, בשביל שאני זכר הפסדתי, ווייל איך בין א זכר, און מיין כח איז בעסער דארט וואו ס'איז דא אסאך פארמעגנס, אז די גאנצע פארמעגנס גייט פאר מיר, איך דארף נאר שפייזן די טעכטער, פאר דעם דארף איך דערלייגן אז ווען ס'איז דא ווייניג פארמעגנס, זאל איך גארנישט באקומען, איך וויל אויכעט באקומען געשפייזט צוזאמען מיט די טעכטער פון די ווייניג נכסים. אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון, איך זעה איין די ווערטער פון אדמון. שמועסט די ברטנורא דא אויס, אז אויב א מענטש איז געשטארבן און ער האט איבערגעלאזט א טאכטער און ער האט אויך איבערגעלאזט אן אלמנה, וואס ביידע דארפן ווערן געשפייזט פון די פארמעגנס, איז די אלמנה אקעגן די טאכטער ביי נכסים מועטים אזוי ווי א טאכטער מיט ברודערס, פונקט ווי ווען ס'בלייבט איבער א טאכטער מיט זין איז הלכה אז ווען ס'איז דא ווייניג פארמעגנס באקומט די טאכטער געשפייזט און די זין דארפן גיין נאך געלט, די זעלבע זאך ווען ס'איז דא אן אלמנה מיט א טאכטער באקומט די אלמנה געשפייזט און די טאכטער דארף זיך אליין גיין פארשאפן שפייז. משנה ב', הניח בנים ובנות וטומטום, אויב דער טאטע וואס איז געשטארבן האט איבערגעלאזט זין און טעכטער און איין קינד וואס איז א ספק זכר ספק נקבה, בזמן שהנכסים מרובים, וואס דעמאלטס איז דאך די הלכה אז די זכרים ירש'נען די גאנצע פארמעגן, און די נקבות ווערן געשפייזט, הזכרים דוחין אותו אצל נקבות, די זכרים שטופן אים אוועק צו די נקבות און זיי זאגן, ברענג אונז א ראיה אז דו ביסט א זכר, וועסטו באקומען א חלק פון די ירושה, ביזדערווייל קענסטו נאר ווערן געשפייזט. אויב ס'איז נכסים מועטים, וואס דעמאלטס שטייען די נקבות בעסער, זיי באקומען געשפייזט און די זכרים דארפן זיך אליין גיין פארשאפן געלט, איז הנקבות דוחות אותו אצל זכרים. די טעכטער שטופן אים אפ און זיי זאגן ברענג א ראיה אז דו ביסט א נקבה, וועסטו אויך ווערן געשפייזט. זאגט די משנה האומר ווען איינער זאגט, אם תלד אשתי זכר, אויב מיין פרוי וועט געבוירן א זכר, יטל מנה, זאל דער זכר באקומען א מנה, הונדערט זוז. איז די הלכה ילדה זכר נוטל מנה, אויב זי האט געבוירן דעם זכר, באקומט דאס קינד א מנה, הגם, זאגט די ברטנורא, אונז פסק'ען מיר, אז א עובר האט נישט קיין קנין, ער קען נישט קונה זיין, ווען איינער איז מזכה פאר א עובר, ארבעט עס נישט דא, אבער דא רעדט מען, פון א שכיב מרע, א מענטש, וואס ער איז קראנק, ער ליגט אין בעט, און אויב מען זאל אים זאגן, אז ער קען נישט יעצט מזכה זיין פאר זיין קינד, און ער האט דאך א שטארקע ליבשאפט צו דעם נישט געבוירענעם קינד, וועט ער צוטומלט ווערן און ער קען אויסגיין פון דעם אליין, האט מען נישט געוואלט אז דאס זאל פאסירן, האט מען געזאגט אז ס'איז יא א גוטע אופן פון מקנה זיין א מנה פאר דעם עובר. נקבה מאתים, טאמער א מענטש האט געזאגט, אויב דער עובר פון מיין פרוי וועט געבוירן ווערן א נקבה, זאל זי באקומען צוויי הונדערט זוז, ילדה נקבה נוטלת מאתים, אויב זי האט געבוירן טאקע א נקבה, באקומט זי די צוויי הונדערט זוז, און די גמרא שטעלט זיך שוין, פארוואס עפעס זאל מען פאר א נקבה געבן דאפלט ווי פאר א זכר, פאר א זכר האט ער נאר געוואלט געבן איין מנה און פאר א נקבה צוויי, זאגט די גמרא איין וועג, ווייל נקבות קענען נישט אזוי גרינג ארום גיין אויף טירן פארשאפן געלט, האט ער זיי געוואלט געבן מער. נאך א פשט אז מען רעדט דא פון א עלטסטע טאכטער, און בת תחילה סימן יפה לבנים, זי העלפט אויפציען די קינדער, ממילא האט ער יא געוואלט געבן פאר איר א דאפלטן טייל. זאגט די משנה אויב דער מענטש האט געזאגט אזוי, אם זכר מנה טאמער דאס קינד וועט זיין א זכר זאל ער באקומען א מנה, אם נקבה מאתים טאמער ס'וועט זיין א נקבה זאל זי באקומען צוויי מנה, צוויי הונדערט זוז. וילדה זכר ונקבה ס'איז געבוירן געווארן א צווילינג. זכר נוטל מנה, והנקבה נוטלת מאתים. ביידע באקומען לויט וויפיל ער האט געזאגט. ילדה טומטום, אויב ער האט געזאגט אויב א זכר א מנה אויב א נקבה מאתים אבער זי האט געבוירן א טומטום וואס א ספק זכר ספק נקבה, אינו נוטל, האלט דער תנא פון דער משנה אז ער באקומט גארנישט, ווייל דער תנא דאס איז רבי שמעון בן גמליאל וואס ער האלט אז א טומטום איז נישט קיין זכר נישט קיין נקבה, ס'איז א בריה בפני עצמו, ממילא פון דעם קינד האט ער נישט גערעדט און ער האט גארנישט געוואלט געבן, ברטנורא זאגט אז להלכה זאגט מען אז ער באקומט יא כפחות שבשניהם, אין אזא מין פאל ווי ער האט געזאגט פאר א זכר מנה פאר א נקבה מאתים באקומט ער כאטשיג ווי א זכר. אם אמר טאמער דער טאטע האט געהאט געזאגט כל מה שתלד אשתי יטול, נישט קיין חילוק וואס מיין פרוי וועט געבוירן זאל ער באקומען די מנה צו די מאתים, הרי זה יטול אפילו ס'א טומטום דארף ער אויכעט באקומען ווייל ער איז דאך פארט א קינד. ואם אין שם יורש אלא הוא, טאמער א מענטש האט נישט איבערגעלאזט קיין זון אדער קיין טאכטער, נאר א קינד א טומטום, יורש את הכל. איך זאג נישט אז נאר איינער וואס איז א בן ודאי אדער א בת ודאי ירשנט זיין טאטן, נאר א טומטום ירשנט אויכעט די פארמעגנס. משנה ג' הניח בנים גדולים וקטנים, טאמער א מענטש איז געשטארבן ער האט איבערגעלאזט זין גרעסערע און קלענערע, השביחו גדולים את הנכסים, די ערוואקסענע קינדער האבן זיך גענומען צו די פארמעגנס, מען האט גענומען געלט דערפון און מען האט געדינגען ארבעטער, מען האט אנגעבויט די פעלדער און עס האט זיך גענומען וואקסן, ס'איז געווארן בעסער די פארמעגנס, זאג איך נישט אז די גאנצע רווח גייט פאר זיי, השביחו לאמצע, זיי האבן בעסער געמאכט פאר יעדן איינעם, מען צעטיילט זיך מיט די רווח. זאגט די ברטנורא טאמער למשל זיי האבן אינוועסטירט זייערע אייגענע געלט גייט יא די רווח פאר זיי מען רעדט נאר דא אז זיי האבן גענומען פון די תפיסת הבית פון די געלט וואס די טאטע האט איבערגעלאזט און פון דעם האט מען אויפגעארבעט די נכסים דעמאלטס צוטיילט מען זיך מיט די רווחים זאגט די משנה אם אמרו אויב די גרויסע קינדער האבן געזאגט פאר די קליינע קינדער פארנט פון בית דין אדער פארנט פון עדים ראו זעהטס מה שהניח לנו אבא וואס די טאטע האט אונז איבערגעלאזט, הרי אנו עושים ואוכלים, אונז וויל מיר דא ארבעטן און אליינס נעמען די פארדינסטן, דאס הייסט זיי זאגן אונז זעמיר גרייט זיך יעצט צו צוטיילן ווייל אונז וויל מיר דא אריינלייגן א יגיעה, אן עבודה אין דעם פעלד און אונז וויל מיר נעמען די רווחים נאר פאר אונז. אבער די בית דין האט זיך נישט צוגעאיילט דאס צו צוטיילן, מען האט עס געלאזט אזוי, און זיי האבן טאקע אינוועסטירט און ס'איז געקומען רווחים, השביחו לעצמן, וויפיל זיי האבן פארדינט, גייט אלעס פאר זיי, ווייל איך זאג אז די בית דין האט מסכים געווען צו דעם, די בית דין האט איינגעזען אז ס'איז פאר די תועלת פון די זאך אז ס'זאל בלייבן ביי די גרעסערע קינדער אפילו אויב די פארדינסטן וועלן יעצט גיין נאר פאר די קינדער וואס זענען שוין ערוואקסן. זאגט די משנה וכן די זעלבע הלכה וועט זיין האישה, א פרוי וואס איר מאן איז געשטארבן, שהשביחה את הנכסים, זי האט ווייטער עוסק געווען מיט די פארמעגנס, און ס'איז בעסער געווארן, די פארמעגנס האבן פארדינט, השביחה לאמצע, איך זאג נישט אז די גאנצע פארדינסט גייט פאר זיך אליין, נאר זי דארף זיך צוטיילן. און שטעלט זיך שוין די גמרא, וואו קומט דא אריין א פרוי אז זי זאל דא אויכעט באקומען א חלק פון די ירושה פון די מאן? געווענליך, די פרוי באקומט נאר כתובה, אדער באקומט זי געשפייזט, אבער זייט ווען באקומט זי א חלק פון די וויפיל די נכסים ווערן בעסער? זאגט די גמרא, מען רעדט דא אז דער מענטש איז געשטארבן אן קינדער, און ער האט נישט געהאט קיין שום נענטערע יורש נאר זיין אייגענע פרוי, ווייל מען רעדט אז זיין פרוי איז געוועזן זיין ברודער'ס א טאכטער, און אז ער האט נישט קיין אנדערע ברודער'ס, איז דער ברודער'ס טאכטער מיט אירע געשוויסטער, זיי טוען ירש'נען דעם פעטער. זאג איך נישט אז די פרוי זאל אליינס באקומען די אלע פארדינסטן פון דעם פעלד, נאר זי דארף זיך צוטיילן מיט אירע שוועסטער'ס, וואס זיי זענען אלע אייניגע יורשים. און איך זאג נישט אז וויבאלד ס'איז נישט די סדר פון א פרוי צו אריינלייגן געלט און עוסק זיין דינגען ארבייטער און מאכן אז די פעלד זאל בעסער ווערן, איז אפשר אז זי האט אזוי געטון איז אפילו זי האט זיך נישט אויסגענומען און געזאגט ראו מה שהניח לי בעלי זאל אויכעט אלע רווחים גיין פאר איר, ניין, זי דארף זיך אייניג פארטיילן מיט אירע שוועסטער. זאגט די משנה, אם אמרה אויב זי האט געזאגט ראו מה שהניח לי בעלי, זי זאגט פאר א בית דין צו פאר עדים, אז געב א קוק וויפיל מיין מאן האט מיר איבערגעלאזט, און איך ירשן דאס, הרי אני עושה ואוכלת, איך דארף מיך טאקע צעטיילן מיט מיינע שוועסטערס, אבער איך בין גרייט זיך יעצט צו צעטיילן, און איך וויל דא אנהייבן צו ארבעטן און פארדינען פון די רווחים, און די בית דין האט זיך נישט צוגעאיילט דאס צו טון, און זי האט טאקע געדינגען ארבייטער און עס איז בעסער געווארן די פעלד, השביחה לעצמה, גייט עס אלעס פאר איר און זי דארף זיך נישט צעטיילן מיט אירע שוועסטערס. און די חידוש איז, זאגט די ברטנורא, אז איך וואלט אפשר געקענט מיינען אז וויבאלד ס'קומט ארויס אויף איר א גוטן נאמען, אז זי קען דא אויפארבעטן איר מאנ'ס פעלד און ס'זאל ווערן בעסער און ס'זאל פארדינען, איז צוליב די הנאה פון דעם גוטן נאמען וואס קומט ארויס אויף איר, איז זי מוותר, זי איז מוחל, און זי קען באשטיין זיך צו צעטיילן מיט די אנדערע יתומים, דאס הייסט מיט אירע שוועסטערס, ווי די ריף לערנט דא אז זיי זענען אויך געווען יתומים, זייער ברי זייער טאטע שמעון האט שוין נישט געלעבט, ווען יא וואלט ער דאך געווען דער יורש דא. זאג איך שוין אבער נישט אזוי, און אויב זי האט זיך אויסגענומען און געזאגט, ראי מה שהניח לי בעלי, הרי אני עושה ואוכלת, השביחה לעצמה גייט די גאנצע רווחים פאר די פרוי. משנה ד'. האחין השותפין, ברידער וואס זיי זענען שותפין אין די תפיסת הבית, דאס הייסט מען האט זיך נאכנישט צוטיילט מיט די ירושה, שנפל אחד מהן לאומנות, דער סדר פלעגט זיין אז דער קעניג פלעגט אויסוועלן איין מענטש פון יעדע משפחה אז ער זאל ארום גיין א חודש צייט צאמנעמען די שטייערן פארן קעניג און מען האט פון דעם שיין פארדינט, איז אויב ער האט גענומען איינער פון די ברידערס, נפל לאמצע, די רווח וואס קומט דא אריין גייט נישט נאר פאר דעם ברידער, נאר מען דארף זיך צוטיילן מיט די אנדערע ברידערס וואס זיי זענען אלע דא שותפים. שמועס די ברטנורא אויס, דאס איז נאר אויב ער האט אים גענומען צוליב דעם וואס דער טאטע איז געווען א פיינער מענטש, דער טאטע האט געהאט ערפארונג אין דעם אמט, און ער איז געווען זייער צופרידן פון אים, האט ער געוואלט אויכעט מכבד זיין די קינדער, ער האט געוואלט טון מיט זיי א גענאד אז זיי זאלן איבערנעמען דעם אמט פון זייער טאטן, האט דאך עס נישט דווקא מיט דעם ספעציפישן זון, און מען דארף זיך צוטיילן מיט אלע ברידערס, אויב אבער ער האט אויסגעוועלט דווקא דעם זון ווייל ער איז א קלוגער צו א שארפער, דעמאלטס גייט די אלע רווחים פאר דעם זון אליין. און ס'דא א מחלוקה אין די ראשונים צו די זעלבע הלכה וועט זיין ביי אנדערע שותפים, צו טאקע נאר האחים השותפים, וואס ברידער וואס זענען שותפים, איז ווילאנג זיי האבן זיך נישט צוטיילט, ווערט גערעכנט כאילו דער טאטע לעבט נאך. איז דעמאלט זאג איך אז אויב ס'קומט אריין עפעס א פארדינסט, גייט עס טאקע פאר יעדן איינעם. זאגט די משנה חלה ונתרפא, טאמער איינער פון די ברידער די שותפים איז קראנק געווארן, און מען רעדט דא אז ער איז קראנק געווארן אויף א אופן וואס ער איז זיך אליין שולדיג געווען דערין, ער איז ארויסגעגאנגען אן א מאנטל אין די גרויסע קעלט, אדער ער האט זיך געשטעלט צו לאנג אין די היצן, דאס איז זאכן וואס שומר נפשו ירחק מהם, מען קען זיך אליין היטן, הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים, און אז ער האט זיך נישט געהיטן ונתרפא און ער האט זיך געדארפט היילן און עס האט אים געקאסט געלט, נתרפא משל עצמו, ער דארף אליין באצאלן דעם דאקטער, און מען קען נישט נעמען פון תפיסת הבית, אויב אבער ער איז קראנק געווארן באונס, א זאך וואס ער איז נישט געווען אליין שולדיג דערין, דארפן די ברידער זיך משתתף זיין אין די הוצאות, מען דארף נעמען פון די תפיסת הבית דאס געלט. זאגט די משנה, האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב דארף מען דא אויסצורעדן וואס איז געוועזן אמאל א אינטערעסאנטע מנהג אז ווען א מענטש האט חתונה געהאט זענען זיינע חברים געקומען מיט גרויסע מתנות און מיט עסנווארג און ווען ראובן האט חתונה געהאט איז שמעון געקומען און געגעבן די מתנות מיט די עסנווארג און שפעטער ווען שמעון האט חתונה געהאט איז ראובן צוריק געגאנגען צו אים און אויך געגעבן א שיינע מתנה און געברענגט מאכלים פאר די סעודה און מען פלעגט דארט אויכעט עסן איז ס'איז געוועזן אזא מין חיוב דאס צוריק צו געבן, ווי די משנה זאגט אז אויב איינער האט געברענגט שושבינות פאר איינעם און דער אנדערער האט נישט צוריק געברענגט נאכדעם האט מען געקענט דאס ארויס נעמען מיט א דין תורה. זאגט יעצט די משנה די הלכה לגבי ברידער וואס זענען שותפים, אז אויב האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב, דער טאטע האט גענומען איינער פון די זין אז ער זאל גיין ווען זיין חבר האט חתונה געהאט, די טאטע'ס חבר האט חתונה געהאט, זאל ער גיין טראגן די מתנה מיט די שפייז. און שפעטער האט דער זון חתונה געהאט נאכדעם וואס דער טאטע האט שוין נישט געלעבט, חזרה שושבינות, אויב מען ברענגט צוריק די שושבינות, דער חבר וואס האט דעמאלטס חתונה געהאט ברענגט יעצט צוריק די מתנה מיט די שפייז, גייט עס נישט נאר פאר דעם חתן וואס האט יעצט חתונה, חזרה לאמצע, ס'גייט צוריק פאר יעדן איינעם, מען דארף זיך אייניג צוטיילן דערמיט, ס'גייט אריין אינעם תפוסת הבית, פארוואס? ווייל דאס איז אזוי ווי א געווענליכע חוב וואס איינער איז געווען שולדיג פארן טאטן און נישט דווקא פאר דעם זון, שהשושבינות נגבית בבית דין, שושבינות ווערט דאס אנגערופן, דאס איז אזא מין זאך וואס מען קען דאס ארויסנעמען מיט א בית דין, טאמער איינער באצאלט נישט צוריק א שושבינות וואס מען האט אים געברענגט, קען מען גיין צו דין תורה און מען קען דאס ארויסציען מיט א בית דין, ממילא ווערט דאס גערעכנט ווי א הלוואה וואס די טאטע האט געבארגט פון איינעם און אז יענער באצאלט די הלוואה, צוטיילען זיך אלע קינדער אייניג. אבל השולח לחבירו כדי יין וכדי שמן, אויב נישט ביי א חתונה, אדער אפילו יא ביי א חתונה, אבער ער איז נישט אהין געגאנגען עסן, ער האט נאר אהין געשיקט קריגלעך פון וויין אדער קריגלעך פון אויל, אזא מין זאך אינן נגבין בבית דין, דאס איז נישט די ריכטיגע שושבינות און מען קען דאס נישט ארויסציען מיט א בית דין טאמער יענער באצאלט נישט צוריק, דאס איז סתם א מתנה, מפני שהן גמילות חסדים, ס'איז א גמילות חסד וואס ער האט געטון מיט אים, און ביי אזא מין פאל, אויב דער טאטע האט געהאט געשיקט איינער פון די זין מיט איינער פון די זין ווען זיינס א חבר האט חתונה געהאט האט ער געשיקט כדי יין וכדי שמן, און יענער שיקט עס יעצט צוריק ווען איינער פון די קינדער האט חתונה, דארף מען זיך נישט צוטיילן דערמיט אייניג, נאר ס'גייט פאר דעם זון וואס ער האט עס געהאט געטראגן פאריגע מאל. משנה ה. השולח סבלונות לבית חמיו דארף מען אויכעט אויסשמועסן א מנהג וואס פלעגט זיין אז נאכדעם וואס מ'האט מקדש געווען א פרוי דעם אנדערן טאג פלעגט מען שיקן גרויסע מתנות מיט עסנווארג און אמאל פלעגט דער חתן אליין אהינגיין דארט עסן און דאס ווערט אנגערופן סבלונות, שלח שם מאה מנה, טאמער ער האט אהינגעשיקט צו זיין שווער אין שטוב א מתנה וואס איז ווערט הונדערט מנה, ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר, ער האט געגעסן דארטן א קליינע וועטשערע אפילו עס איז ווערט נאר איין דינר, זאג איך אז צוליב די הנאה פון די סעודה וואס ער האט דארט געגעסן האט ער מוחל געווען אויף די גאנצע סבלונות און אינן נגבין ס'קען נישט ווערן איינגעמאנט אפילו אויב ער איז געשטארבן קען מען עס נישט צוריק מאנען פון די כלה אדער אויב זי איז געשטארבן אדער אויב ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט און מ'וויל זיך אפגט'ן קען מען דאס נישט צוריק בעטן זאגט אבער דער ברטנורא אויב ער האט געגעסן דארטן ווייניגער ווי א דינער דעמאלטס קען מען עס נאך יא צוריק בעטן זאגט די משנה לא אכל שם סעודת חתן אויב ער האט אינגאנצן נישט געגעסן דארט קיין סעודה הרי אלו נגבין קען ער דאס זיכער צוריק מאנען ער האט עס נישט מוחל געווען דאס אלעס רעדט מען אז בשעת ווען ער האט געטראגן די מתנות האט ער זיך גארנישט אויסגענומען צו זי קען עס אויסנוצן דארט ביים טאטן אין שטוב אדער זי דארף זען ס'זאל נאך מיטקומען מיט איר שפעטער ווען זי האט חתונה מיט אים ווען זי גייט אריין בחופה זאל זי עס אויכעט אהיימברענגען צו אים אין שטוב. דעמאלטס ווענדט זיך עס צו מ'האט געגעסן דארטן צו נישט. אויב אבער שלח סבלונות מרובין שיחזרו עמה לבית בעלה, די עיקר קוועטש איז אז ער האט זיך אויסגענומען אז ס'מוז מיטקומען מיט איר שפעטער ווען זי קומט צו איר מאן אין שטוב אריין, נאר וואס דען, געווענליך ווען מען געבט אסאך מתנות דעמאלטס נעמט מען זיך אזוי אויס, הרי אלו נגבין, דעמאלטס קען ער דאס צוריקמאנען, אויב ס'ארבעט זיך עפעס נישט אויס, קען מען דאס צוריקמאנען, פארוואס? ווייל ער האט זיך קלאר אויסגענומען שיחזרו עמה לבית בעלה, ער האט נישט אינגאנצן מוחל געווען דערויף, און אפילו ער האט געגעסן דארט ביי זיי א סעודה, ס'ווענדט זיך יעצט גארנישט אין דעם. און די זעלבע זאך טאמער עס איז געווען סבלונות מועטין, ער האט געגעבן קליינע ווייניג מתנות, שתשתמש בהן בבית אביה, דאס איז די עיקר קוועטש, אז ער האט זיך אויסגענומען מיט איר, אז זי קען עס אויסנוצן דארטן ביים טאטן אין שטוב, זי מוז עס נישט צוריק ברענגען נאך די חתונה ווען זי קומט צו אים אהיים, און געווענליך ווען מען געבט סבלונות מועטין נעמט מען זיך אזוי אויס. איז אינן נגבין קען ער דאס נישט איינמאנען, אפילו אויב ער האט נישט געגעסן די סעודת חתן ביים שווער אין שטוב, האט ער מוותר געווען און מוחל געווען אויף די סבלונות, און זי קען זיך עס האלטן. משנה ו', שכיב מרע, א מענטש וואס ער ליגט קראנק אין בעט, שכתב כל נכסיו לאחרים, ער האט פארשריבן אלע זיינע פארמעגנס פאר אנדערע מענטשן, אבער ושייר קרקע כלשהי, ער האט איבערגעלאזט פאר זיך א קליין שטיקל קרקע, און הוא הדין זאגט די בארטענירע, אביסל מטלטלין אויב ער לאזט איבער. מתנותו קיימת איז די מתנה א גוטע מתנה, און די בארטענירע לייגט צו אז מען מוז מאכן א קנין אויף די מתנה, ס'איז אזוי ווייט א מתנה אז אפילו דער מענטש ערהוילט זיך, ער ווערט געזונט, און ער וויל צוריקציען, קען ער נישט צוריקציען, ווייל אונז האמיר דאך געזען אז דאס איז א ריכטיגע מתנה כאילו ער וואלט געווען געזונט, ווייל ער האט זיך אינזין געהאט זיך אליין אויכעט, פון וואו ער זאל שעפן חיונה אויב ער ווערט יא געזונט, ער האט זיך איבערגעלאזט פאר זיך עפעס א שטיקל קרקע אדער מטלטלין, איז דאס א ריכטיגע מתנה, און אפילו ער שטייט אויף געזונט, בלייבט עס פאר די אנדערע מענטשן פאר וועמען ער האט עס פארשריבן. לא שייר קרקע כלשהי, אויב ער האט נישט איבערגעלאזט פאר זיך גארנישט, אין מתנתו קיימת, אויב שטייט ער אויף געזונט, קען ער צוריק ציען פון די מתנה, אפילו אויב מ'האט געהאט געמאכט א קינין. פארוואס? ווייל ס'קען נישט זיין אז א מענטש איז מסכים אוועקצוגעבן אלע זיינע נכסים, און אפילו ער וועט אויפשטיין געזונט, וועט ער עס נישט צוריק בעטן, נאר ער וועט זיך אליין גיין שנארן אויף די טירן. נאר ס'מוז זיין אז דער מענטש האט עס געגעבן מיט דעם פלאן אז נאר אויב ער שטארבט טאקע יעצט בלייבט עס פאר יענע מענטשן, אבער אויב שטייט ער אויף געזונט דארף ער אלעס צוריק. זאגט די משנה, לא כתב בה שכיב מרע, אויב ס'איז נישט געשטאנען אינעם שטר מתנה די ווארט אז דער מענטש איז יעצט געליגן קראנק אין בעט, ס'איז דא א נוסח וואס מ'שרייבט כד קציר ורמי בערסיה, און ס'איז אויכעט נישט געשטאנען קיין לשון אז דער מענטש איז געווען געזונט, וואס דעמאלטס שרייבט מען כד הלך על רגלוי בשוקא. און מען רעדט דא אז דער מענטש האט גארנישט איבערגעלאזט פאר זיך, וואס לויט דעם איז די הלכה אז אויב ער דארף עס צוריק, ער שטייט אויף געזונט, מעג ער עס צוריק בעטן. איז דא אבער א טענה'ריי, הוא אומר שכיב מרע היה, דער מענטש טענה'ט איך בין געווען קראנק, און וויבאלד כ'האב גארנישט איבערגעלאזט פאר מיר, קען איך יעצט צוריק בעטן ווען איך ווער געזונט די אלע מתנות וואס איך האב אוועק געגעבן? והן אומרים בריא היה, די מקבלי מתנה טענה'ן ניין, ער איז געווען געזונט און שטארק, און א מתנה פון א געזונטע מענטש אפילו ער האט גארנישט איבער פאר זיך איז עס א גוטע מתנה. צריך להביא ראיה שהיה שכיב מרע, דברי ר' מאיר. לויט ר' מאיר דארף דער שכיב מרע וואס ער טענה'ט אז ער איז געווען א שכיב מרע ברענגען א ראיה אז ער איז טאקע געווען קראנק אזוי אז ער זאל קענען צוריקציען, ווייל ר' מאיר האט געהאלטן אז מען קוקט אויף די יעצטיגע מצב, וואס איז ער יעצט? יעצט איז ער געזונט און שטארק, זאג איך אז ער איז פארדעם אויך געווען געזונט און שטארק און ער קען נישט צוריקציען. וחכמים אומרים, מען קוקט נישט אויף די יעצטיגע מצב, נאר המוציא מחברו עליו הראיה, ווער איז יעצט מוחזק מיט די נכסים, דער מענטש איז מוחזק מיט די נכסים, און די מקבלי מתנה ווילן דאס ארויסציען פון אים, אז זיי ווילן עס ארויסציען דארפן זיי ברענגען א ראיה אז ער איז געוועזן געזונט בשעת ער האט אוועקגעגעבן די מתנה, און דעמאלט קען ער מער נישט צוריקציען. משנה ז', המחלק נכסיו על פיו, א מענטש וואס מיטן מויל אליין וויל ער צוטיילן די נכסים, ר' לעזער אומר, ס'גייט נישט אזוי, אחד בריא סיי ער איז א געזונטע מענטש ואחד מסוכן סיי ער איז חרוב קראנק, נכסים שיש להם אחריות וואס דאס מיינט קרקעות, נקנין קען מען קונה זיין פון אים בכסף מיט געלט ובשטר אדער דורך א שטר מכירה ובחזקה, א שטר מתנה ובחזקה, אדער אז מ'מאכט א חזקה אין דעם פעלד. אבער מען מוז מאכן עפעס א קנין, איך זאג נישט דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו ס'איז כאילו מען האט שוין פארשריבן און מען האט שוין איבערגעגעבן, ושאין להם אחריות, טאמער דאס איז א מטלטלין, אין נקנין קען מען דאס נישט קונה זיין אלא במשיכה, מען דארף דאס מושך זיין, ער האט נישט געהאלטן פון די תקנה אז דברי שכיב מרע הייסט עס שוין אזוי ווי מען האט שוין פארשריבן און מען האט שוין איבערגעגעבן, און אפילו ווען איינער איז מצווה מחמת מיתה, וואס דאס מיינט אז מען הערט ווי ער קרעכצט אז ער האלט שוין ביים שטארבן, האט רבי לעזער געהאלטן מען מוז מאכן א קנין. אמרו לו האבן די חכמים געזאגט צו רבי לעזער, מעשה ס'איז געווען א מעשה באמם, די מאמע, של בני רוכל, די קינדער פון דעם מענטש וואס ער האט געהייסן רוכל, שהיתה חולה זי איז קראנק געווען, ואמרה זי האט געלאזט צוואה, תנו כבינתי לבתי, זי האט געהאט עפעס א טייערע טיכל, עפעס א שיינע צירינג, האט זי געזאגט אז דאס זאל מען געבן פאר איר טאכטער, והיא בשנים עשר מנה, ס'איז געווען זייער טייער, ס'האט געקאסט צוועלף מנה. ומתה די מאמע איז געשטארבן וקיימו את דבריה, מ'האט איינגעהאלטן אירע ווערטער אפילו אן קיין שום קנין, זעהט מען דאך אז דברי שכיב מרע ווערט גערעכנט ככתובין וכמסורין דמי. אמר להן, בני רוכל, תקברם אמם, די קינדער פון רוכל זיי זענען געווען רשעים לויט ר' לעזער, זייער מאמע וואלט זיי געדארפט באערדיגן, פארדעם אפילו לויט די הלכה וואלטן זיי נישט געדארפט געבן די טייערע מתנה פאר דעם טאכטער, ווייל מען וואלט נישט געמאכט קיין שום קנין, האט מען זיי געקאנסלט און געזאגט אז זיי מוזן עס יא אהין געבן ווייל ענדערשער זאל עס גיין צו די טאכטער וואס זי איז געוועזן ערליך ווי איידער פאר די זין וואס זענען נישט געווען ערליך. וואס איז געוועזן די רשעות פון די בני רוכל? זאגט די גמרא אז זיי האבן געהאט א כרם, א וויינגארטן, און דארטן איז געוואקסן דערנער. און רבי לעזער גייט לשיטתו, וואס אונז האבן געלערנט דעם זונטאג אין מסכת כלאים פרק ה' משנה ח', אז ווען איינער לאזט וואקסן דערנער אין א וויינגארטן, הייסט ער מקיים כלאים. פאר דעם האט רבי לעזער געהאלטן אז זיי זענען רשעים, און מען האט זיי געקנסעט. וחכמים אומרים, די חכמים האלטן אזוי, ס'ווענדט זיך ווען. בשבת, אויב דער מענטש איז א שכיב מרע און ער באפעלט אום שבת אז מען זאל אוועקגעבן זיינע נכסים פאר די און די מענטשן, דבריו קיימים זענען זיינע ווערטער שטאנדהאפטיג אפילו אן קיין שום קנין, פארוואס ווייל שבת קען מען דאך נישט שרייבן, און אז דער מענטש וועט וויסן אז וויבאלד מען קען נישט שרייבן איז די קנין נישט קיין קנין וועט ער אינגאנצן צעטומלט ווערן, מען האט דאס נישט געוואלט. האט מען געזאגט אז שבת, איז עס דברי שכיב מרע אזוי ווי עס איז שוין געשריבן און איבערגעגעבן. מפני שאינו יכול לכתוב דאס איז די ווארט ווייל מען קען נישט שרייבן. אבל לא בחול, אינדערוואכן קען מען דאך שרייבן. נו זיי מוחל נעם א סופר און שרייב א שטר אז דו געסט אוועק דיינע נכסים. רבי יהושע אומר, בשבת אמרו אפילו שבת האט מען געזאגט, אפילו איך האב נישט קיין מיגו אז איך וואלט ווען געקענט שרייבן, דאך האב איך געזאגט אז מען קען מיט דברי שכיב מרע אליין מיטן מויל איבערגעבן מתנות, קל וחומר בחול וואס איך האב א מיגו איך וואלט ווען געקענט שרייבן, און. ס'איז דא א כלל פון דבר הראוי לבילה, א זאך וואס איך האב געקענט אויסמישן, איז אין בילה מעכבת בו, מוז איך שוין נישט אויסמישן, איז אינדערוואכן וויבאלד איך האב געקענט שרייבן מוז איך שוין נישט שרייבן. זאגט די משנה כיוצא בו א ענדליכע מחלוקה צווישן רב שיע און די חכמים, זכין לקטן ואין זכין לגדול, דברי רב לעזער, אזוי איז די גירסא אין די גמרא, רב לעזער האט געהאלטן מען קען מזכה זיין, א צווייטער מענטש קען אויפהייבן א זאך און אינזין האבן אז דאס זאל גיין פאר א קליין קינד, אבער פאר אן ערוואקסענע מענטש וואס יענער האט אליין א יד צו קענען קונה זיין, קען א צווייטער נישט זוכה זיין. רב שיע אומר לקטן אמרו אפילו פאר א קטן וואס ער קען זיך נישט אליין זוכה זיין, און ער קען נישט מאכן קיין שליח זאל זוכה זיין פאר זיינעטוועגן, דאך האט מען געזאגט אז א צווייטע מענטש קען זוכה זיין פאר אים שלא בפניו, קל וחומר לגדול, כל שכן אז אן ערוואקסענע מענטש וואס ער האט אליין א יד צו מאכן קניונים, און ער קען גיין מאכן א שליח, איז זיכער אז מען קען זוכה זיין פאר אים שלא בפניו. משנה ח'. נפל הבית עליו ועל אביו, אויב ס'איז צוזאמגעפאלן א הויז אויף א מענטש און אויף זיין טאטע, או עליו ועל מורישיו, אויף א מענטש און אויף אנדערע מענטשן, וואס ווען זיי שטארבן גייט אריבער זייערע פארמעגנס פאר אים, זיי מאכן אים ירש'ענען. והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב, אויף דעם קינד איז געוועזן צו באצאלן א כתובה פאר זיין פרוי אויב ער שטארבט, און אויך איז ער געווען שולדיג געלט פאר מענטשן. און דער קינד האט נישט געהאט קיין אייגענע פארמעגנס, נאר וואס ער וואלט ווען געירשנט פון זיין טאטן. איז יורשי האב אומרים הבן מת ראשון, די אנדערע יורשים פונעם טאטן וואס זיי זענען יעצט די נענטסטע יורשים זיי טענה'ן אז דער זון איז צוערשט געשטארבן, ממילא האט ער קיינמאל נישט גע'ירש'נט זיין טאטנ'ס נכסים, ואחר כך מת האב, נאכדעם איז דער טאטע געשטארבן, קומט אויס אז פון דעם טאטנ'ס נכסים גייט גארנישט אוועק פאר די כתובת אשה ובעל חוב פון דעם זון. בעלי החוב אומרים, פון די אנדערע זייט שטייען די בעלי חובות, די פרוי, און די בעלי חובות און זיי זאגן, האב מת ראשון, דער טאַטע איז קודם געשטאָרבן, און דער זון, װאָס ער האָט נאָך געלעבט אַ פּאָר מינוט לענגער, האָט געירשנט דעם טאַטנס נכסים, ואחר כך מת הבן, און נאָכדעם איז דער זון געשטאָרבן, און אונדז װיל מיר יעצט אַרױסבאַקומען באַצאָלט אונדזער כּתובה אָדער אונדזער חובֿ פֿון די נכסים פֿון דעם טאַטן. בית שמאי אומרים יחלוקו. די בית שמאי האַלט אַז מע דאַרף זיך צעטײלן, װײַל די בית שמאי האָט געהאַלטן, װיבאַלד די פֿרױ שטײט דאָ מיט אַ שטר כּתובה, און די בעלי-חובֿות שטײען מיט אַ שטר חובֿ, שטר העומד לגבות כגבוי דמי, ס'ווערט גערעכנט כאילו זיי האבן שוין איינגעמאנט דעם חוב און די כתובה, ממילא האבן זיי שוין דא א שטיקל חזקה אין דעם, ביידע זענען אייניג מוחזק, סיי די יורשי האב זענען מוחזק אין די נכסים און סיי די בעלי חובות, דארף מען זיך צוטיילן האלב אויף האלב. ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן, די גאנצע פארמעגן ליגט אין די חזקה פון די יורשים פון דעם טאטן, ווייל א שטר העומד לגבות איז נאכנישט אזוי ווי איינגעמאנט, ממילא המוציא מחבירו עליו הראיה, די בעלי חובות, די פרוי, דארפן ברענגען א ראיה אז דער טאטע איז קודם געשטארבן און דעמאלט וועלן זיי קענען ארויסבאקומען פון די פארמעגנס. משנה ט. נפל הבית עליו ועל אשתו, א מאן און א פרוי זענען געוועזן אין א שטוב און די גאנצע הויז איז צאמגעפאלן אויף זיי זענען ביידע געשטארבן, זיי האבן נישט איבערגעלאזט קיין קינדער. איז יורשי הבעל אומרים, די יורשים פון דעם מאן זאגן, האישה מתה ראשונה, די פרוי איז צוערשט געשטארבן, קומט אויס אז דער מאן האט גע'ירש'נט אלע אירע פארמעגנס. ואחר כך מת הבעל, הערשט נאכדעם איז דער מאן געשטארבן, און אלע פארמעגנס פון די פרוי גייט אויכעט אריבער צו די יורשים פונעם מאן. יורשי האישה אומרים, פון די אנדערע זייט שטייען די יורשים פון די פרוי, דאס הייסט איר טאטע'ס משפחה און זיי טענה'ן, הבעל מת ראשון, דער מאן איז קודם געשטארבן, און ער האט קיינמאל נישט געירשנט זיין פרוי'ס פארמעגנס, ואחר כך מתה האישה נאכדעם הערשט די פרוי געשטארבן קומט אויס אז אלע נכסים פון די פרוי דארף גיין פאר אונז. און אויך די כתובה דארף די מאן'ס פארמעגן באצאלן פאר די פרוי'ס יורשים, איז בית שמאי אומרים יחלוקו, די בית שמאי האט געהאלטן מען דארף זיך אייניג צוטיילן, ס'איז א געלט וואס איז מוטל בספק, מען ווייסט נישט צו וועמען ס'באלאנגט, מען נעמט די נכסים פון די פרוי און מען צוטיילט זיך האלב און האלב, א האלב גייט פאר די יורשים פון די מאן ווייל אפשר איז די פרוי קודם געשטארבן, און די אנדערע האלב גייט פאר די יורשים פון די פרוי. זאגט דער רשב"ם, דאס איז אבער נאר אלע אנדערע נכסים פון די פרוי, אבער די כתובה געלט וואס דער מאן וואלט ווען געדארפט באצאלן פאר די פרוי, דאס איז די בית שמאי מודה צו די בית הלל אז דאס בלייבט אין די חזקה פון די יורשים פון די מאן. זאגט די משנה בית הלל אומרים, די בית הלל זאגן אזוי, נכסים, דאס גייט ארויף אויף די נכסי צאן ברזל וואס זי האט אריינגעברענגט און דער מאן האט זיך אונטערגענומען אחריות, אז אויב ס'ווערט ווייניגער ווערט איז עס זיין פארלוסט און אויב ס'פארדינט געלט גייט עס זיין זיין ריווח, בחזקתן. דאס בלייבט אין זייער חזקה. ווייס איך דאך אבער נישט אין וועמענס חזקה. צי איז דאס אין די חזקה פון די יורשים פון די פרוי ווייל ס'האט באלאנגט צו איר, אדער אין די חזקה פון די יורשים פון די מאן ווייל דער מאן האט זיך אונטערגענומען אחריות. איז וויבאלד איך ווייס נישט וואס די בית הלל האט געהאלטן, פסק'נט מען ביי דעם אויכעט יחלוקו. כתובה, די כתובה וואס די מאן וואלט ווען געדארפט באצאלן ווען ער שטארבט פריער, ליגט דאך אבער דאס געלט בחזקת יורשי הבעל. זיי האבן עס נאכנישט באצאלט און זיי דארפן עס נישט באצאלן, ס'גייט פאר די יורשים פון די מאן. נכסים, הנכנסים והיוצאים עמה, די נכסי מלוג, וואס ווען זי קומט אריין ברענגט זי עס אריין און ווען זי גייט ארויס טראגט זי עס ארויס, דאס איז בחזקת יורשי האב, דאס בלייבט אין די חזקה פון די יורשים פון דעם טאטן פון דער פרוי, דאס הייסט די יורשי האישה, ווייל דאס איז דאך געליגן אין איר רשות, בלייבט עס אירס. משנה י. נפל הבית עליו ועל אמו, א זון און א מאמע זענען געווען אין א שטוב וואס איז צאמגעפאלן און ביידע זענען געשטארבן און מען ווייסט נישט וועלכע פון זיי איז געשטארבן פריער. די יורשים פון דעם זון טענה'ן אז די מאמע איז געשטארבן פריער און אלע נכסים פון די מאמע זענען אריבער צום זון, און די יורשים פון די מאמע טענה'ן אז די זון איז געשטארבן פריער און די נכסים פון די מאמע זענען געבליבן ביי די מאמע. איז אלו ואלו מודים שיחלוקו. דא איז די בית שמאי און די בית הלל ביידע מודה אז מען צוטיילט זיך אייניג. וואס איז דאס אנדערש ווי פריער וואס זיי האבן געהאט א מחלוקה? ווייל פריער האט מען גערעדט אז ס'איז דא פארשידענע סארטן נכסים. ס'איז דא אזעלכע פארמעגנס וואס דער מאן איז געווען מחזיק און ס'איז דא אזעלכע וואס די פרוי איז געוועזן מחזיק. דא רעדט מען דאך אבער אז די אלע נכסים זענען געווען אין די חזקה פון די מאמע. זי איז דאך געוועזן אן אלמנה און זי האט געהאט אייגענע נכסים. און די ביידע טענה'ן זיך דא, די יורשים פון די זון און די יורשים פון די פרוי טענה'ן זיך דא ווער ס'זאל עס ירש'ענען, אז ביידע קומען מיט א טענה פון ירושה איז דאס א ממון המוטל בספק און מען צוטיילט זיך אייניג. אזוי האלט די תנא קמא. אמר רבי עקיבא זאגט רבי עקיבא איך האלט, מודה אני בזה, באמת די לשון הודאה פאסט זיך נישט אזוי ווייט דא, נאר וויבאלד די תנא קמא האט געזאגט מודים זאגט ער אויכעט מודה אני בזה, שהנכסים בחזקתם, אז דא וועט אויך די בית הלל קריגן אויף די בית שמאי און זאגן אז די פארמעגנס בלייבן אין די חזקה פון די פרוי. פארוואס? ווייל ווען די פרוי איז געוועזן איינער אליין אן אלמנה, האבן דאך אירע נכסים באלאנגט צו איר שבט, צו איר טאטנ'ס משפחה, זי האט זיך פאררופן אויף איר טאטנ'ס משפחה, ווערט דאס גערעכנט ווי די יורשי האב פון די פרוי, זיי זענען מחזיק אין די נכסים, און די יורשים פון די זון, וואס זיי ווילן זאגן אז די מאמע איז געשטארבן פריער און די זון האט עס געירשנט, זיי דארפן ברענגען א ראיה אז די מאמע איז טאקע צוערשט געשטארבן. אמר לו בן עזאי, זאגט בן עזאי צו רבי עקיבא, על החלוקין אנו מצטערין, ס'באדערט אונז, אויף די אלע מחלוקת'ן פון בית שמאי ובית הלל, פארוואס זיי האבן זיך נישט עפעס פאראייניגט, פארוואס מען האט זיך געקריגט, און אונז האבן זיך געפרייט אז דא ביי די פאל פון משנה י האלטן זיי ענדליך עפעס אייניג, אלא שבאת לחלוק עלינו את השווין, פארוואס קומסטו דא און דו מאכסט א מחלוקה דארט ווי דער תנא קמא האט געזאגט אז זיי האלטן יא א אייניגע שיטה. זאגט די גמרא אין מסכת בבא בתרא דף קמ"ד עמוד א'. ס'איז געשטאנען אין די משנה, ואם אמרה, טאמער אן אלמנה זאגט, ראו מה שהניח לי בעלי קוקטס וואס מיין מאן האט מיר איבערגעלאזט, הריני עושה ואוכלת, איך וויל דא זיך צוטיילן מיט די פארמעגנס, און איך וויל ארבעטן דא און פארדינען און איך וויל אז די רווחים זאלן גיין פאר מיר, השביחה לעצמה, אויב די פארמעגנס פארדינען געלט, גייט עס טאקע נאר פאר איר. שטעלט זיך די גמרא פשיטא, אוודאי איז דאס אזוי, אז מען האט זיך אויסגענומען און מען האט אזוי קלאר געזאגט, גייט דאך עס פאר איר. ענטפערט די גמרא, מהו דתימא איך וואלט געקענט מיינען, כיוון דשביחא לה מילתא, ס'איז א לויב פאר איר, דאמרי אז מענטשן וועלן זאגן קא טרחא קמי יתמי, זי מוטשעט זיך פאר די יתומים, זי געבט אכט אויף זייערע פעלדער, זי האט געדינגען ארבעטער מען זאל דאס אויפארבעטן און ס'זאל ווערן בעסער, איז אפשר אפילו זי האט געזאגט הריני עושה ואוכלת, איז אחולי אחלה האט זי מוחל געווען און זי קען יא באשטיין זיך צו טיילן מיט די יתומים וואס לויט ווי עס האט מען געשמועסט אין די משנה מיינט דאס אירע אייגענע שוועסטערס, קא משמע לן לאזט מיך די משנה הערן אז ניין ס'גייט נאר פאר איר. אמר ר' חנינא, המשיא אשה לבנו גדול בבית, טאמער א מענטש מאכט חתונה זיין עלטסטן זון אין א שטוב אין א הויז, און דער טאטע האט אויסגעליידיגט דעם הויז פון אלע זיינע זאכן, קנאו, האט דער זון קונה געווען דעם הויז. איך זאג אז ווען דער טאטע מאכט אים חתונה אין דעם שטוב, האט ער געמיינט אז דער זון זאל קענען בלייבן דא וואוינען, האט דאך נישט ערגעץ אנדערש א דאך איבערן קאפ, דעם הויז האט ער אים אוועקגעגעבן. ודווקא גדול, דאס איז נאר אויב ער איז טאקע דער עלטסטער זון, און דעמאלטס האט ער א שטארקע חביבות ביים טאטן, האט ער אים געמיינט אוועקצוגעבן די דירה. ודווקא בתולה, נאר ווען דער זון האט חתונה געהאט מיט א בתולה, וואס דעמאלטס איז די שמחה זייער גרויס, איז צוליב די גרויסע שמחה האט ער אים עס אהינגעגעבן. ודווקא אשתו ראשונה, און דווקא אויב דאס איז זיין ערשטע פרוי פאר דעם זון. און ודווקא שהשיאו ראשון, אז ער האט חתונה געמאכט דעם עלטסטן זון פאר ער האט חתונה געמאכט די אנדערע קינדער. זאגט די גמרא פשיטא דאס איז זיכער אז ייחד לו אביו בית ועליה, טאמער ער האט אים אהין געגעבן ער האט אים חתונה געמאכט אין א הויז וואס איז דא אויכעט א אויבערשטע שטאק, בית קנה עליה לא קנה, דעם אונטערשטן שטאק האט ער קונה געווען, אבער די אויבערשטע שטאק האט דאך נישט קיין שייכות מיטן אונטערשטן שטאק, דאס האט ער נישט קונה געווען. די שאלה איז בית ואכסדרה מאי, וואס טוט זיך אויב ס'איז דא א שטוב מיט א אכסדרה פון פארנט, אכסדרה איז אזא שטוב מיט פענסטערס, צו דאס האט ער אויכעט געמיינט אהינצוגעבן פארן זון, אדער זאג איך ניין, וויבאלד ער האט אים געגעבן דעם הויז, איז די הויז ווי ער באנוצט זיך ווי די חתונה איז געוועזן, דארטן האט ער קונה געווען, אבער די אכסדרה איז א באזונדערע זאך, ס'האט נישט קיין שייכות. און אויב וועסטו מיר זאגן ביי בית ואכסדרה שמועסט דער רשב"ם אויס אז מען האט יא קונה געווען די אכסדרה, איז דאך דאס ווייל די אכסדרה איז משועבד צום הויז, אבער שני בתים זה לפנים מזה, ער האט אים געגעבן אזוי ווי צוויי הייזער, די חתונה איז געוועזן אין די אינעווענדיגסטע שטוב, און ס'איז אויך דא א אויסערווענדיגסטע שטוב, מאי וואס איז די הלכה צו דא האט ער אים מקנה געווען נאר די אינעווענדיגסטע שטוב, אדער אויך די דרויסענדיגע שטוב, ווייל ווען א מענטש וויל אריינגיין צו די אינעווענדיגסטע שטוב דארף ער דאך דורכגיין דעם דרויסענדיגע שטוב, אפשר האט ער דאס אויך מקנה געווען. תיקו וואס בלייבט אומאויפגעדרינגען. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא, ייחד לו אביו בית וכלי בית, אז די טאטע האט מייחד געווען פאר דעם זון א שטוב, און אויכעט כלים דארט אין שטוב, איז כלי בית קנה אבער בית לא קנה, זעט מען דאך פון דעם אז מען איז נישט קונה דעם שטוב, ואמר ר' ירמיה כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם. דארטן רעדט זיך אז דער טאטע האט עס נישט אויסגעליידיגט פון זיינע זאכן, ער האט דאך איבערגעלאזט זאכן דארטן, מיט דעם האט ער געוויזן אז ער איז נישט מקנה דעם דירה פאר דעם זון. נהרדעי אמרי אפילו שובכא דיוני, אפילו דער טאטע לאזט נאך דארטן א שובך, א נעסט, פון טויבן, האט ער עס אויכעט נישט מקנה געווען פארן זוהן. רב יהודה ורב פפא אמרי אפילו עציצא דהרסנא, אפילו דער טאטע זאל דארט לאזן א שיסל מיט פיש, איינגעפרעגלטע פיש, איז אויכעט א סימן אז דער טאטע האט נישט אוועק גענומען זיין דעת פון דעם שטוב און ער דארף עס צוריק. מר זוטרא אנסביה לבריה, מר זוטרא האט חתונה געמאכט זיין זוהן ותלא ליה סנדלא, ער האט גענומען א שיך און אויפגעהאנגען אינעם שטוב צו ווייזן אז דער שטוב גייט נישט אוועק געגעבן ווערן פאר דעם זוהן. רב אשי נסביה לבריה, רב אשי האָט חתונה געמאַכט זײַן זון ותלא ליה אשישא דמשחא, האָט אים אױפֿגעהאָנגען אַ גלעזל אָדער אַ פֿלעשל פֿון אױל אין יענעם שטוב צו װײַזן, אַז ער דאַרף נאָך צוריק דעם שטוב. אמר מר זיטרא, הני תלת מילי, די דרײַ הלכות װאָס ער גײט דאָ אױסרעכענען, שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא. די חכמים האָבן דאָס אַראָפּגעשטעלט װי שטאַרק ס'װאָלט געװען הלכה למשה מסיני, און זיי האבן נישט געגעבן קיין טעם דערויף, פונקט ווי הלכה למשה מסיני דארף נישט האבן קיין טעם, אזוי איז די פאלגענדע דריי הלכות. חדא הא, איינס איז געוועזן די הלכה אז ווען א טאטע מאכט חתונה זיין עלטסטע זון אין א דירה, בלייבט די דירה פארן זון, אן קיין שטר, אן קיין קנין, ער האט עס געמיינט אוועקצוגעבן, דאס איז א הלכתא בלא טעמא. אידך, די צווייטע הלכה וואס איז הלכתא בלא טעמא, דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו ווען איינער פארשרייבט אלע זיינע פארמעגנס פאר די פרוי, לא עשאה אלא אפוטרופא. איך זאג ער האט געמיינט נאר אז זי זאל זיין די אויפזעהערין, איי פארוואס האט ער פארשריבן די אלע נכסים, ווייל ער האט געוואלט אז די קינדער זיינע זאלן אפגעבן כבוד פאר די פרוי ווייל זיי ווייסן אז זיי מוזן צוקומען צו איר כדי צו ווערן געשפייזט ווייל זי איז די גאנצע אנפירערין פון די נכסים. און לכאורה איז דאך זייער שווער ער האט דאך פארשריבן אלע נכסים ס'איז געווען א געהעריגע שטר מיט אלעס, פארוואס זאל זי נישט קונה זיין? נאר וואס דען, ס'איז א הלכתא בלא טעמא, אונז פארשטיי מיר נישט די טעם פון די הלכה. אידך די דריטע הלכה וואס איז הלכתא בלא טעמא, דאמר רב, מנה לי בידך, טאמער ראובן זאגט פאר שמעון, איך האב ביי דיר א מנה, דו האסט א מנה וואס דו היטסט פאר מיר, אדער וואס דו ביסט מיר שולדיג, איך בעט דיך תנהו לפלוני, געב עס איבער פאר לוי. במעמד שלשתן טאמער אלע דריי זענען דארטן געשטאנען, ראובן שמעון און לוי, קנה, האט לוי יעצט קונה געווען דעם מנה, און מען דארף נישט מאכן קיין שום קנין דערויף. און דאס איז אויכעט א הלכה אן א טעם.

וכל אינון דאתקברו בארעא קדישא, למשדי לון לבר, די אלע וואס זענען באערדיגט געווארן אין ארץ ישראל, די אלע רשעים וועט מען זיי ארויסווארפן, ולדכאה ארעא קדישא מסטרא אחרא, מען גייט אויסרייניגן דעם הייליגן לאנד פון די אנדערע זייט, כביכול דהוה מתזנא לשאר רברבי עמין, ביז יעצט האט די שכינה הקדושה געדארפט אויכעט געצווינגענערהייט שפייזן די אלע שרים פון די אנדערע פעלקער, ולקבלא מסאבותא דלהון און אננעמען זייער טומאות ולדברא לון און זיי פירן אבער וזמין לדכאה לה, ער איז פארגעברייט איר אויסצורייניגן ולאעברא ליה לבר און גייט ארויסווארפן די אלע אנדערע פעלקער. ר' שמעון הווה מדכא טורא דטבריא, ר' שמעון האט גערייניגט די בערג אדער איז דא א גירסא שוקי דטבריא די גאסן פון טבריא, וכל דהווה תמן מית ווי עס איז געוועזן דארט באערדיגט איינער הווה סליק ליה האט ער אים ארויפגעברענגט ומדכא ארעא און ער האט גערייניגט דאס לאנד, אזוי איז דער אייבערשטער פארגעברייט אויסצורייניגן גאנץ ארץ ישראל. תנא אונז האבן געלערנט כתיב שטייט א פסוק אין ירמיה ותבואו ותטמאו את ארצי עטץ זענט געקומען און מטמא געווען מיין לאנד, אמר רב יודא, זכאה חולקיה מאן דזכה בחייו למשרי מדורא בארעא קדישא, וואויל איז די טייל פון א מענטש וואס ער איז זוכה ביים לעבן צו מאכן זיין וואוינונג אינעם הייליגן לאנד, דכל מאן דזכה לה ווער עס איז זוכה צו דעם, זכה לאנגדא איז זוכה אראפצושלעפן מטלא דשמיא דלעילא, פון די טל פון הימל פון אויבן דנחת על ארעא וואס נידערט אראפ אויף דער ערד. וכל מאן דזכה לאתקשרא בחייו בהאי ארעא קדישא ווער עס איז זוכה זיך צוצובינדן ביים לעבן אין דעם הייליגן לאנד, זכה לאתקשרא לבתר בארעא קדישא עילאה, שפעטער נאך זיין שטארבן וועט זיין נשמה זיך מדבק זיין מיט די שכינה הקדושה וואס זי ווערט אויכעט אנגערופן די הייליגע לאנד פון אויבן. אבער וכל מאן דלא זכה בחייו איינער וואס ביים לעבן האט ער נישט זוכה געווען צו זיין אין ארץ ישראל,

ולא עוד, אלא אי זכה בחייו אויב ער איז זוכה ביי זיין לעבן, זכה לאתמשכא עליה רוחא קדישא תדיר, איז ביים לעבן נאך איז ער זוכה ארויפצוציען אויף זיך שטענדיג א הייליגן גייסט, וכל מאן דיתיב ברשותא אחרא ווער ס'זיצט אבער אונטער די אנדערע רשות, אתמשך עליה רוחא אחרא נוכראה ווערט אראפגעצויגן אויף אים א גייסט פון די פרעמדע פון די אנדערע. תנא אונז האמיר געלערנט, כד סליק רב המנונא סבא להתם ווען דער אלטער רב המנונא איז ארויף געגאנגען קיין ארץ ישראל, הוו עמיה תריסר בני מתיבתא דיליה צוועלף פון זיינע ישיבה לייט זענען מיט געגאנגען מיט אים אמר לון האט ער זיי געזאגט, אי אנא איזיל לארחא דא אז איך מאך מיט דעם שווערען וועג, לאו על דידי קא עבידנא גלייבטס מיר איך טוה עס נישט פאר מיינעט וועגען, אלא לאתבא פקדונא למרא איך וויל צוריק געבן דעם פיקדון פאר דעם בעל הבית איך וויל צוריק געבן מיין נשמה דארט אין ארץ ישראל. תנינן אונז האמיר געלערנט כל אינון דלא זכו להאי בחייו די אלע וואס זענען נישט זוכה דערצו ביים לעבן, אתיבין פקדונא דמאריהון לאחרא ווען זיי געבן צוריק זייער נשמה אין חוץ לארץ געבן זיי עס צוריק פאר אנדערע, זיי געבן עס צוריק פאר די שרי האומות און דורך זיי ווערט צוריק געגעבן די נשמה צום אייבערשטן. אמר רבי יצחק בגיני כך צוליב דעם כל מאן דאעבר מאינון זינין בישין או רשותא אחרא בארעא ווער ס'גייט אדורך פון איינע פון די שלעכטע מינים, פון איינע פון די כוחות הטומאה, אדער פון די אנדערע רשות'ן, דאס הייסט אז דער מענטש וואוינט אין ארץ ישראל און ער זינדיגט חלילה, ארעא אסתאבת ווערט דאס לאנד טמא, וויי ליה לההוא גבר, א רחמנות אויף דעם מענטש וויי לנפשיה, א רחמנות אויף זיין זעהל, דהא ארעא קדישא לא מקבלא ליה לבתר. די הייליגע לאנד וועט אים נישט אננעמען נאכדעם, אדער מיינט דאס אז די שכינה הקדושה וועט נישט אננעמען זיין נשמה לאחר מאה ועשרים? עליה כתיב יתמו חטאים מן הארץ בעולם הזה ובעולם הבא ורשעים עוד אינם בתחיית המתים כדין ברכי נפשי את ה' הללוקה. זאגט דער רמב"ם אין הלכות איסורי ביאה פרק כ"ב, מי שאין לו אישה, ווער ס'האט נישט חתונה געהאט, לא ילמד תינוקות זאל ער נישט זיין קיין מלמד פאר קליינע קינדער, מפני שאמות הבנים, די מאמעס פון די זין באות לבית הספר לבניהם זיי ברענגען די קינדער צו זיי ברענגען אהיים די קינדער, ונמצא מתגרה בנשים ער רייצט זיך אן אויף די נשים. וכן אישה לא תלמד קטנים, א פרוי זאל נישט לערנען מיט קיין קליינע קינדער מפני אבותיהם, וועגן זייערע עלטערן, די טאטעס, שהם באים בגלל בניהם, וואס זיי קומען צו זייערע קינדער, ונמצאו מתייחדים עמה קומט אויס אז מען איז זיך מתייחד מיט א פרוי. ואין המלמד צריך שתהיה אשתו שרויה עמו בבית הספר, די פרוי פון דעם מלמד מוז נישט זיין ממש דארט אין חדר, אלא היא בביתו, ס'איז גענוג אז זי איז אין שטוב, והוא מלמד במקומו, דער עיקר איז ער זאל זיין פארהייראט. תיקנו חכמים די חכמים האבן איינגעפירט שתהיינה הנשים מספרות זו עם זו בבית הכסא ווען די פרויען זענען אין בית כסא זאלן זיי שמועסן איינער מיטן אנדערן כדי שלא יכנס שם איש מענטשן זאלן וויסן אז איינער איז דארט און מען זאל נישט אריינגיין משום יחוד מען זאל נישט צוקומען צו די איסור פון יחוד זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה התאווה הנתונה בלב האדם שורש כל הפעולות, די גליסטעניש וואס איז דא אינעם הארץ פון א מענטש, דאס איז די שורש פון אלע זיינע מעשים, לכן אם יתקן התאוות, דארף מען דא גורס זיין, איז תחת אשר כל האיברים ישרתום, אנשטאטס וואס אלע אברים זאלן באדינען די תאוות, ימשכם וועט ער זיי שלעפן אחרי השכל, נאך די שכל, וילוו אליו זיי וועלן ווערן באגלייטערס צום שכל וישרתוהו און זיי וועלן אים באדינען, דעמאלטס יכשרו כל הפעלים, אלע זיינע ווערק וועלן ווערן בעסער, שנאמר, וזך, ישר פועלו, דער לויטערער מענטש טוט רעכטפארטיגע מעשים. ונאמר שטייט א פסוק אין משלי תאוה נהיה, א תאווה וואס ווערט צעבראכן, תערב לנפש דאס איז זייער זיס פארן נפש, נהיה כמו נשברת, א לשון פון צעברעכן, מלשון נהייתי ונחליתי. אמר, שלמה המלך זאגט, כי כאשר ישבר אדם תאוותו, גם בדברים המותרים, אויב א מענטש וועט צעברעכן זיין תאווה אפילו אויף היתר'דיגע זאכן, בזה תצליח הנפש, וועט די נפש דורך דעם האבן אן הצלחה והמידה הזאת תערב לה, ס'וועט זיין זייער זיס פארן נפש, כי ירים השכל ידו וגבר, ווייל די שכל וועט זיך דורך דעם שטארקן. שטייט ווייטער דארט אין פסוק, ותועבת כסילים סור מרע, הכסילים, אשר אינם שוברים תאוותם, די נאראנים וואס זיי טוען נישט צוברעכן זייערע תאוות, ורודפים תמיד תענוגות בני אדם, זיי לויפן כסדר נאך צו אלע גליסטענישן פון די מענטשן, איז כי תפגע תאוותם בדרך חטא, טאמער זייער תאווה וועט אנקלאפן אין א זינד, וכל דבר רע, איז אויכעט לא יסורו ממנו, וועלן זיי זיך נישט אפטון פון דעם, און דאס איז דער פשט ותועבת כסילים סור מרע, ס'וועלן זיך נישט אפטון פונעם שלעכטס, ווייל אז זיי זענען צוגעוואוינט זיך נאכצוגעבן אלע גליסטענישן, אפילו פון דברים המותרים וועלן זיי צוקומען עובר צו זיין אויף איסורים.

ונאמר, שטייט א פסוק אין משלי ובטן רשעים תחסר, ביי די רשעים דאכט זיך כסדר אז זייער בויך איז נאך ליידיג און זיי פאקן זיך אריין נאך און נאך תענוגים, ונאמר, וזריתי פרש על פניכם איך וועל אויסשפרייטן שמוץ אויף ענקער פנים פרש חגיכם, ואמרו רבותינו ז"ל אלו בני אדם שכל ימיהם כחגים דאס גייט ארויף אויף די מענטשן וואס א גאנצן טאג און יעדן טאג טוען זיי עסן און טרינקן כאילו ס'וואלט געווען א יום טוב, איז דער אייבערשטער נישט צופרידן פון דעם און ער זאגט ער גייט אויסשפרייצן זייער שמוץ אויף זייער פנים,

אלע פריינד וועלן זיך אפשיידן פון אים און זיך דערווייטערן, כי תאוות בני אדם ומידותיהם חלוקות, יעדער מענטש האט דאך אנדערע תאוות און אנדערע מידות, אין רצונו של זה כרצונו של זה, דער דארף אזא מין זאך און דער דארף א צווייטע זאך, וועלן זיי זיך צעשיידן. אכן, אם ילך בדרך השכל אז מען וועט גיין אויפן קלוגן וועג, אז יתחברו לו החברים, וועלן אסאך חברים זיך מדבק זיין מיט אים, ויהיו אוהביו רבים, ער וועט האבן אסאך גוטע פריינד. ואמרו במוסר, אזוי ווי מען זאגט אין מוסר, מי שהוא רוצה את מידותיו, ווער ס'דארף זיינע מידות און ער פירט זיך אויף א וועג פון מידות, רבו הקופצים עליו, איז דא אסאך וואס שפרינגען אויף אים צו זיין גוט מיט אים. ויש לפרש על הענין הזה בעצמו לתאוה יבקש נפרד, גייט ער יעצט אויסטייטשן דעם גאנצן פסוק, איש נפרד מכל אח וחבר, א מענטש וואס ער שיידט זיך אפ פון יעדן חבר, פון יעדן גוטן ברודער, לתאוה הוא מבקש, דאס איז א סימן אז ער זוכט תאוות, און ווייל ער זוכט תאוות שיידט זיך יעדער אפ פון אים, ובעבור שמבקש ללכת אחר רצונו, למען זאת מרעהו רחקו ממנו, זיינע חברים שיידן זיך אפ פון אים, כענין ודל מרעהו יפרד. און די סוף פון די פסוק שטייט בכל תושיה יתגלע, דאס מיינט אזוי, ההולך אחר תאוותו, לא בדבר אחד יחטא בלבד, נישט נאר מיט איין זאך וועט ער זינדיגן, אך בכל זאת שבתורה יתגלע, אויף יעדן עבירה פון די תורה וועט ער ווערן פארשמירט און שמיציג, כי יעבור על כולנה, ווייל ער וועט עובר זיין אויף אלעם, מלשון וכל אויל יתגלע. זאגט רבינו יונה, ועוד תמצא לו תועלת בשברו התאווה הגשמית, נאך א תועלת איז דא פון צוברעכן די תאוות,

כי יגלה רצון לבו וטוב חפצו לתשובה, מיט דעם טוט ער ארויסווייזן אז ער האט א שטארקע ווילן און א חשק תשובה צו טון, כי הוא מואס הטבע אשר גרם לו החטא, ער טוט ממאס זיין די טבע פון תאווה וואס דאס האט אים צוגעברענגט די עבירה, ובזה יתרצה להשם יתברך, מיט דעם וועט ער באוויליגט ווערן ביים אייבערשטן, וימצא חן בעיניו און ער וועט זיך געפינען גענאדע אינעם אייבערשטנ'ס אויגן.